זאגט די הייליגע גמרא. האלט מען ביי די ערשטע פון די ברייטע שורות, ועל הזוועות, נ ט עמוד א', איז געשטאנען אין די משנה ועל הזוועות דארף מען מאכן א ברכה, וועלכע ברכה? לכאורה איז עס געווען די ברכה פון שכוחו וגבורתו מלא עולם, לאמיר אריינקוקן א רגע אין די משנה. ממש א סעקונדע, מען זאל זיך דערמאנען וואס דא גייט פאר. על הזוועות. יא, על הזוועות, ועל הרעמים, ועל הרוחות, ועל הברקים, אומר ברוך שכוחו וגבורתו מלא עולם, ווי רשי האט געזאגט דארטן, אז זאכן וואס זענען נראין, מ'זעהט עס, אדער נשמע למרחוק, איז גבורתו איז מלא עולם, ס'פילט אן די גאנצע וועלט. זאגט די הייליגע גמרא מאי זוועות, וואס מיינט זוועות, אמר רב קטינא, האט רב קטינא געזאגט, אז גוהא, מ'רעדט פון א. ערדציטערניש. פארציילט די גמרא א אינטערעסאנטע מעשה. דער זעלבער רב קטינא וואס האט פארטייטשט זוועות אלס גוהא, מיט אים איז געווען א מעשה אזוי, רב קטינא הוה קאזיל באורחא, ער איז געגאנגען אין וועג, כי מטא אפתחא דבי אובא טמיא, ער איז אנגעקומען ביים טיר פון די די דבי אוב, פון דעם מענטש וואס האט זיך אפגעגעבן מיט די טומאה וואס הייסט אוב, מיט די כישוף בעל אוב, ווי רש י

פון א טויטע מענטשן איז פונקט ווען רב קטינא איז אנגעקומען צום טיר פונקט ווען רב קטינא איז אנגעקומען צום טיר פון דעם פון דעם בעל אוב גנח גוהא האט פאסירט א ערדציטערניש אמר האט זיך האט זיך רב קטינא אנגערופן מי ידע מי ידע אובא טמיא האי גוהא מהו צו ווייסט דער אובא טמיא דער בעל אוב ווייסט ער פארוואס דער גוהא געקומען אין אנדערע ווערטער דו ביסט דאך אן אלץ ווייסער דו ביסט דאך אזא כישוף מאכער א א נביא שקר ווייסטו פארוואס דער גוהא האט פאסירט דער ערד ציטערניש האט פאסירט פארציילט די גמרא ווייטער רמא ליה קלא האט דער בעל אוב אויפגעהויבן זיין שטימע און געשריגן קטינא קטינא אמאי לא ידענא פארוואס זאל איך נישט וויסן בשעה שהקדוש ברוך הוא זוכר את בניו ששרויים בצער בין אומות העולם איז נאך געווען א פרומער ער האט נאך געקענט זאגן א שיינע מוסר דרשה. ווען דער אייבערשטער געדענקט אז זיינע אידן זענען אין גלות מוריד שתי דמעות לים הגדול לאזט ער כביכול אראפ צוויי טרערן אין ים הגדול וקולו נשמע מסוף העולם ועד סופו און דער קול פון די קלאפ פון די צוויי טרערן הערט זיך פון איין עק וועלט צום צווייטן והיינו גוהא פון דעם ווערט דער וועלט דערציטערט און וועגן דעם געשעהט א ערדציטערניש פאר מיר גייען ווייטער אין די גמרא איז וויכטיג נאך פון די ערשטע ראשונים נאך אפילו די גאונים האבן זיי א שמועס אז מ'קען די אלע גמרות און די אלע פסוקים פון עיני השם אל יראיו קען מען נישט לערנען כפשוטו, דער רמב ם לערנט אז מ'איז ממש א כופר, איינער וואס זאגט אז דער אייבערשטער איז א גוף אדער איז זיך מצייר ווי דער אייבערשטער איז א גוף גייט ער קעגן די ערשטע אני מאמין, יא אז דער אייבערשטער איז נישט קיין גוף ולא ישיגוהו משיגי, כ'געדענק נישט די פונקטליכע לשון, על כל פנים, ער האט נישט קיין משיגי הגוף. איז בכלל נישט קיין מוד, דער אייבערשטער איז נישט קאלט כביכול, נישט ווארעם און נישט הייס, ער איז נישט טרויעריג כביכול, נישט פרייליך, ס'איז נישטא קיין שום שינוי ווען מ'רעדט כביכול פונעם אייבערשטער, די אלע זאכן וואס מיר גיימער האבן, סיי דאס אז דער אייבערשטער האט כביכול געוויינט, אזוי אויך פארשידענע אנדערע זאכן ווי אונז גיימער האבן אז דער אייבערשטער קלאפט כביכול מיט די הענט, דער אייבערשטער קלאפט. כביכול מיט טופעט מיט די פיס, די אלע זאכן זענען משלים, אבער אוודאי טאר מען זיך חס ושלום נישט מצייר זיין ווי כאילו דאס איז כפשוטו ממש. על כל פנים האלט מען דא מיטן די מעשה האט דער בעל אוב געגעבן זייער א שיינע מוסר'דיגע שמועס פארוואס ס'קומט די ערד ציטערניש, רב קטינא איז נישט געווען אזוי אימפרעסט, אמר רב קטינא.

טראפן, צוויי טרערן פונעם אייבערשטן וואס קומען אן אין ים הגדול, אויב אזוי וואלט דאך אלץ געדארפט זיין צוויי ערד ציטערנישן אויף אמאל, וויאזוי שטימט עס? מילא האט ער מבטל געווען די רייד פון דעם בעל אוב, ער האט נישט געוואלט אננעמען זיינע טענות, זיין סברה, זיין ערקלערונג וויאזוי אן ערד ציטערניש פאסירט, זאגט די גמרא ולא היא, און ס'איז נישט אזוי, ווייל גוהא גוהא עביד. ווען ס'איז געשענט א ערד ציטערניש געשענט עס אלץ, ס'איז קיינמאל נישט נאר איין ציטערניש, היינט איז אויך אזוי במציאות אז ס'איז אלץ דא עפטער שאקס, אמאל קען מען זען אז די עפטער שאק איז נאך שטערקער ווי די אריגינעלע ווי די אריגינעלע ערד ציטערניש אויפן ריכטער'ס וואג, קומט אויס אז א ערד ציטערניש איז אלץ יא צוויי, אזוי ווי דער בעל אוב האט געזאגט, ער האט נישט אזוי שלעכט געזאגט דער בעל אוב, נאר וואס דען, והאי דלא אודי ליה דאס וואס ער האט נישט אנגענומען זיינע ווערטער, והאי דלא אודי ליה כי היכי. דלא ליטעי כולי עלמא אבתריה, ער האט דאך געווען א שייגעץ, ער האט דאך געווען א כישוף מאכער, האט ער נישט האט ער נישט געוואלט מען זאל אננעמען זיינע רייד, ממילא האט ער עס מבטל געווען, למשל די סאטמאר רבי פלעגט קענען אוועק מאכן א מעשה פון א צדיק אויב געהאלטן עס קומט ארויס א זלזול אין א הלכה אדער א ס'איז עפעס מער אזא ציוניסטישע געדאנק האט ער געקענט אפילו מבטל זיין אפילו אנגענומענע מעשות, פארוואס די מקור איז די גמרא ווייל ער האט נישט געוואלט כי היכי דלא ליטעי כולי עלמא אבתריה, אמאל דארף מען אוועק מאכן אפילו א זאך וואס קען זיין ס'איז אמת כדי דער וועלט זאל נישט האבן קיין טעות. רב קטינא דידיה אמר, רב קטינא אליין האט אויך געהאט זיין פשט וויאזוי אן ערד ציטערניש פאסירט, איז האט ער געזאגט סופק כפיו, דער אייבערשטער כביכול קלאפט צאם זיינע האנט, אזוי ווי א מענטש גייט אזוי, פון דעם קלאפ. געשענט א ערד ציטערניש שנאמר וגם אני אכה כפי אל כפי והנחותי, ווי רשי זאגט ומאותו קול מזדעזעת הארץ, פון דעם קול פונעם קלאפ איז הערט זיך פון דעם קול דונערט אפ אין די וועלט אז די וועלט שאקלט זיך און ס'איז געשענט אן ערד ציטערניש. רב נתן אומר, רב נתן האט אן אנדערע פשט, ער זאגט אנחה מתאנח, די אייבערשטער קרעכצט, שנאמר והנחותי חמתי בם והנחמתי, דורך דעם וואס א מענטש קרעכצט ווערט אים אמאל כביכול לייכטער, אזוי אויך אז ס'איז דא א. א חימה, אז דער אייבערשטער איז כביכול צערן, געט ער א קרעכץ, און פון דעם און פון דעם מתנחם דעתו זאגט רש"י ועושה לו נחת רוח. ורבנן אמרי, די רבנן זאגן א אנדערע גורם וואס דורך דעם געשענט אן ערדציטערניש, אז בועט ברקיע, דער אייבערשטער געט כביכול א זעץ מיט זיין פויסט כביכול אין די הימל, שנאמר הידד, הידד איז א לשון פון א זעץ, איז די שטימע וואס מען הערט פון א זעץ כדורכים, אזוי ווי די וואס טרעטן אויף טרויבן געבן א זעץ, איז יענה אל כל יושבי הארץ, פון דעם הערט זיך די ערדציטערניש אויף כל יושבי הארץ. רב אחא בר יעקב אמר, רב אחא בר יעקב זאגט, דוחק את רגליו, תחת כסא הכבוד, דער אייבערשטער טופעט מיט די פיס, שנאמר כה אמר ה', השמים כסאי והארץ הדום רגלי, לאמיר צאמנעמען, וויפיל טעמים האבן מיר געהאט? וויאזוי אן ערדציטערניש פאסירט איז איז דער בעל אוב ער האט געזאגט ווייל דער אייבישטער וויינט די גמרא זאגט אז בעצם האט ער גוט געזאגט נאר רב קטינא האט אים געזוכט אוועקצומאכן רב קטינא די צווייטע סיבה איז געווען ווייל דער אייבישטער קלאפט צאם זיין הענט די דריטע איז געווען דער אייבישטער קרעכצט די פערטע איז געווען דער אייבישטער איז בועט ברקיע ער געבט א א זעץ אין הימל און די פיפטע איז געווען אז דער אייבישטער איז דוחק את רגליו תחת כסא שמים, תחת כסא הכבוד, האמיר פינף טעמים וויאזוי אן ערדציטערניש פאסירט. גיימיר ווייטער, זאגט די הייליגע גמרא ועל הרעמים, אויף א דונער, אויף א דונער איז געשטאנען אין די, אז אויף א דונער איז געשטאנען מאכט מען אויך די ברכה שכוחו וגבורתו מלא עולם ווייל ס'פילט אויך אן די וועלט מיט א מיט גבורתו פונעם אייבערשטן. פרעגט די גמרא מאי רעמים, וויאזוי פאסירט א. א רעם, באלד וועמיר האבן די מוסרישע סיבה פארוואס דער אייבערשטער שיקט א רעם, אויסצוגראדן עקמימיות שבלב, אבער יעצט פרעגט די גמרא פשוט טעכניש וויאזוי ס'פאסירט, אמר שמואל האט שמואל געזאגט ענני בגלגולא, איך האב אביסל נאכגעקוקט, איז האב איך געזען אז די אלע זאכן וואס מ'זעט אין די גמרא איז בשעתם אויך געווען אנגענומען צווישן חכמי אמות העולם אז דאס זענען די גורמים פאר אן ערדציטערניש. אמר שמואל ענני בגלגולא, דאס איז ווען צוויי וואלקענעס קלאפן זיך צוזאם איינער אינעם צווייטן, פון דעם קומט ארויס דעם קול הרעם, דעם קול פון א טאנדער, דער קול פון א דונער, שנאמר ס'שטייט אין פסוק קול רעמך בגלגל. רש"י ברענגט נאך א פשט, איך בין נישט אזוי קלאר די צווייטע פשט, סאו כ'לערן די ערשטע פשט, אז ענני בגלגולא מיינט אז ווען צוויי וואלקענעס קלאפן זיך צוזאם. כ'וועל זאגן די צווייטע לשון, לשון אחר הוא עננים

צום צווייטן איז פון דעם קול פון די רינעדיגע וואסער פון דעם געשענט א דונער שנאמר ס'שטייט אין פסוק לקול תתו המון מים בשמים רב אחא בר יעקב אמר ברקא תקיפא דבריק בעננא ומתבר גזיזי דברזא איז בעפאר א דונער געשענט דאך אלץ א בליץ דער בליץ שאקלט אויף די אייז די אייז וואס איז דא אין די וואלקענעס, דאס איז געווען אריסטו'ס, כ'ווייס נישט צו מען מעג אויסזאגן, באט דאס איז געווען אריסטו'ס ערקלערונג אויף וויאזוי א דינער ארבעט, און די חכמי ישראל האבן אסאך מאל אנגענומען זאכן פון די חכמי אומות העולם אז ס'איז דא, און אפילו היינט ווייסט מען נאכנישט אזוי קלאר, ס'דא פארשידענע. סייענטיפישע טעאריס וויאזוי א דינער ארבעט באט ס'איז אויך נישט קיין זאך וואס איז אויסגעארבעט אין הונדערט פראצענט ס'קען זיין אז אלע טעמים פון די גמרא צוזאמען איז קען מען אריינלייגן אין די היינטיגע אין די היינטיגע ביאורים וויאזוי א דינער ארבעט על כל פנים ער זאגט אזוי אז כ'האב דעם כ'האב דאך דעם בליץ פאר א דינער האב איך דאך אלץ דעם בליץ. אז כ'האב דעם בליץ, איז דער בליץ צוברעקלט די אייז, און פון די אייז הייבט אן די ברד, די האגל הייבט אן ברעקלען פון די קלאנג, פון די קלאנג איז וואס? ס'איז נישט ממש צוזאמען. כ'מיין אז היינט זאגט מען אז די טאנדער איז קודם, נאר די בליץ זעט מען ערשט וועגן לייט לויפט שנעלער ווי סאונד. נישט קיין סייענטיסט באט בערך איז דא ביידע און איינס העלפט צו צו גורם זיין דעם צווייטן אזוי האב איך פארן לערנען די גמרא. יא. ומתבר גזיזי דברזא ווען די אייז ברעכט זיך איז פון דעם קומט ארויף די די דאס רב אשי אמר ענני חלחולי מחלחלי ס'איז דא געלעכענטע וואלקענעס ואתי זיקא ומנשב אפומייהו, ווען א ווינט בלאזט וויאזוי ארבעט א קלארינעט, וויאזוי ארבעט א פייפעל, ס'איז אלץ פשט ווען ס'איז דא א דינע לאך און די ווינט פרובירט זיך, די לופט פרובירט זיך דורכצושטופן מאכט עס א סאונד, וועגן דעם אסאך מאל אין די ווינטער קען מען הערן ווי די ווינטן וויינען, יא? שוין אמאל געהערט? מיט אזא קול ווי די ווינט וויינען ווייל ס'פרובירט זיך ערגעץ דורכצושטופן א דינע לאך, איז דא אויך אז ס'איז דא לעכער אין די וואלקענעס, איז ואתי זיקא ומנשב אפומייהו, און ס'בלאזט אריין אין די לעכער, ודמי כזיקא אפום דני, אמאל אויף א פאס, אז ס'איז געקומען א ווינט אויף א פאס האט מען אמאל געקענט הערן א קול, איז די זעלבע קול, דאס איז די דינער וואס אונז הערן. זאגט די גמרא, מסתברא כרב אחא בר יעקב, דבריק ברקא. ומנהמי ענני ואתי מטרא. פארוואס? ס'איז מסתבר אזוי ווי ר' אחא בר יעקב אז די סיבה פארוואס אונז הער מיר א דינער איז ווייל ס'צוברעקלט זיך די אייז, ווייל אונז זעהן מיר אז ס'שטימט געוואלדיג, ווייל פאר א דינער דבריק ברקא האבן אונז דעם דעם בליץ, ממילא זעהסט דאך אז די בליץ איז א גורם פארן דינער, ומנהמי ענני און נאכדעם הערט מען, ומנהמי ענני נאכדעם הערט מען דעם קלאנג. מ'הערט די טאנדער, און נאכדעם איז ואתי מטרא. סאו זעהסט דאך די פראסעס גייט דורך די אלע סטעפס וואס רב אחא בר יעקב האט כולל געווען אז כ'האב דעם כ'האב דעם לייטנינג וואס דאס צושאקלט די אייז, כ'האב די נויז, און נאכדעם האב איך רעגן וועגן איינמאל אייז ווערט צוברעקלט קומט רעגן, אזוי טענה'ט יעצט די גמרא. גיימער ווייטער ועל הרוחות איז געשטאנען אויף א ווינט. אויף א ווינט מאך איך אויך שכחו וגבורתו עולם מאי רוחות וועלכע סארט ווינט רעדט מען אמר אביי זעפא אונז האבן געלערנט אין די משנה אז ס'מיינט א עקסטרעמע עקסטרעמע ווינטן ווי א האריקעין אדער א טארנעידא און אויף אזעלכע זאכן מאכט מען דארף מען מאכן די ברכה אמר אביי גמירי דזעפא בליליא לא הוי אונז האמיר א קבלה אז ס'פאסירט נישט די האריקעינס און די טארנעידאס הייבן זיך נישט אן צו פארעמען ביינאכט פארוואס ווייל דער אייבערשטער וויל אז מענטשן זאלן זיך קענען פריפעירן א מענטש זאל זיך איך האב א אייגענע סטאטיסטיק אז רוב גרויסע שנייען פאסירן אויף א וויקענד. ס'איז מיין אייגענע וויפיל איך פאלא שוין שנייען. ווייל וויקענדס איז גרינגער פאר א מענטש זיך אפצוגעבן דערמיט. מ'דארף נישט אנקומען צו די ארבעט וכדומה. קוק נאך וועסטו זען. פרייטאג, שבת, זונטאג, ס'איז אין די טעג. איז דא זעט מען אויך די געדאנק אז דער אייבערשטער וויל נישט א מענטש זאל אינמיטן ער שלאפט, זאל געשען א טאנדערסטורם און זיך נישט קענען צוגרייטן בייטאג, אז ער ווייסט ס'איז געשען, ער זעט ס'איז געשען קען ער זיך באהיטן, פרעגט די גמרא והא קא חזינן דהוי, ענטפערט די גמרא ההוא דאתחולי ביממא, אז ס'האט זיך אנגעהויבן בייטאג און דער מענטש קען זיך שוין באשיצן, איז נישט אזא פראבלעם ווי ס'ציט זיך אריין ביינאכט. ואמר אביי, גמירי דזעפא תרתי שעי לא קאי, די אלע האריקעינס און טארנעידאס גייען נישט אנהאלטן קיין צוויי שעה, לקיים מה שנאמר לא תקום פעמים צרה, פרעגט די גמרא והא קא חזינן דקאי, ענטפערט די גמרא דמפסיק ביני ביני, און די גמרא קען מען אויך נוצן אלס א כלליות'דיגע זאך, אפילו ווען דער אייבערשטער שמייסט, ס'איז אלץ דא א ברעיק, ס'איז אלץ דא, דער אייבערשטער געבט ריווח בין פרק לפרק, א מענטש זאל זיך קענען כאפן דעם אטעם, ועל הברקים, דאס דאס די בליצן, אומר, ברוך שכחו וגבורתו מלא עולם, פרעגט די גמרא מאי ברקים אמר רבא ברקא, מ'רעדט פון א בליץ, ואמר רבא האט רבא געזאגט ברקא יחידאה, ווען ס'איז נאר דא איין בליץ, א בליץ געווענליך פלעש פלעש פלעש פלעש.

כולהו קשיין, די אַלע זענען סימנים, אַז ס'ברענגט שוועריקייטן אויף דער וועלט, און ס'איז נישט קיין סימן ברכה. פרעגט די גמרא, למאי נפקא מינה? ענטפערט די גמרא, למבעי רחמי, אַ מענטש זעט די אַלע תופעות, זאָל ער מתפּלל זיין. פרעגט זאָגט די גמרא, והני מילי בליליא, די אַלע סימנים זענען פּראָבלעמאַטיש ווען ס'איז געשען ביינאַכט, אבל בצפרא לית בהו מששא, מיינט עס גאָרנישט, אמר ר' שמואל בר יצחק. הני ענני דצפרא לית בהו מששא, וואלקענעס פון אינדערפרי מיינט גארנישט, און ס'מיינט אפילו נישט אז ס'גייט קומען רעגן, דכתיב וחסדכם כענן בוקר, ס'איז א ענין פון חסד ווען מ'זעט וואלקענעס פון צופרי, אמר ליה רב פפא לאביי ממש אזוי, וואלקענעס צופרי איז נישט פראבלעמאטיש, והא אמרי אינשי מענטשן זאגן כד מפתח בבי מיטרא אויב דו עפענסט די טיר צופרי און דו זעסט אז ס'רעגנט, איז בר חמרא אויב דו טוסט אין אין אין מעסענדזשינג, אויב דו ביסט א טראקער, אויב דו דארפסט טראגן פעקלעך פון דא און דארט, איז מוך שקיך וגני, נעם דיין זאק און לייג עס צוזאם וגני און גיי צוריק שלאפן, שלאף אריין, פארוואס ווייל היינט איז נישט דיין טאג, אז ס'רעגנט אינדרויסן און דו ביסט א מאווער, וועסט דיך שלעפן וואס וועסטו טון מיט די פערניטשער, ס'וועט נאס ווערן ווען דו גייסט ארויס, נישט קיין מהלך, און ממילא וואס זאגסטו מיר אז אז אז וואלקענעס. אינמיטן טאג איז נישט איז נישט פראבלעמאטיש, זעסט דאך קלאר אז א רעגן אינמיטן טאג קען אונטערברענגן א מענטש די ביזנעס, זאגט די גמרא לא קשיא הא דקטר בעיבא הא דקטר בעננא, אויב מען רעדט פון דיקע וואלקענעס, א פאררעגנטע מצב, איז אין אזא פאל. אזא פאל איז עס פראבלעמאטיש. הא דקטר בעננא, ווען ס'איז דא אביסל וואלקענעס, איז דעמאלטס איז אין בעננא ממש, ס'מיינט גארנישט. זאגט די הייליגע גמרא אמר רבי אלכסנדרי אמר רבי יהושע בן לוי אונז ווייסן שוין וויאזוי א רעם וויאזוי א דונער פאסירט אבער פארוואס פאסירט א דונער איז לא נבראו רעמים אלא לפשוט עקמומית שבלב. אויסצוגראדען די הארץ, יעדער מענטש דארף אמאל א שאקל, ער דארף אמאל ער דארף אמאל זיך אויפוועקן פון זיין רוטינס, ארויסקריכן פון זיין דיפאלט, און א דונער גיבט אזא אזא ציטער אויף א מענטש, שנאמר שטייט אין פסוק, והאלקים עשה שייראו מלפניו, דער אייבערשטער האט האט געמאכט, וואס? די רעמים, אז מענטשן זאלן מורא האבן פון אים, ואמר רבי אלכסנדרי אמר רבי יהושע בן לוי הרואה את הקשת בענן צריך שיפול על פניו, א מענטש וואס זעט דעם קשת, דאס איז א רעגנבויגן, דארף ער פאלן אויף זיין פנים, ער דארף זיך. אזוי ווי בוקן, פארוואס וואס איז דומה למראה השם, ס'איז אזוי ווי די, ס'איז ענליך צו די, צו די מחזה פון מעשה מרכבה, וואס ס'איז א א געטליכע גילוי וואס יחזקאל האט געזען שנאמר כמראה הקשת אשר יהיה בענן, און די פסוק זאגט דארט ווייטער אז דאס איז געווען די נבואה וואס יחזקאל האט געזען, געטס מיר א רגע איך קום שנעל נאכצוקוקן דעם פסוק, ל. כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם כן מראה הנוגה סביב הוא מראה. די פסוק פירט אויס דמות כבוד השם הוא מראה דמות כבוד השם. זאגט אבער די גמרא דאס איז נישט אנגענומען להלכה לייטי עלה במערבא אין ארץ ישראל האט מען געשאלטן דער וואס בוקט זיך ווען ער זעט א קשת ווייל דו ווייסט טאקע ביי דיר אין הארצן אז דו בוקסט דיך פארן אייבערשטן דער קשת דערמאנט דיך די מראה כבוד השם אבער משום דמחזי כמאן דסגיד לקשתא פאר א פרעמדער קען עס אויסזען ווי דו דינסט אן אפגאט דו דינסט דא דעם רעגנבויגן, אבל, ברוכי ודאי מברך, אפילו מען בוקט זיך נישט, אבער א ברכה זאל מען יא מאכן, פרעגט די גמרא מאי מברך, וועלכע ברכה זאל מען מאכן, די תירוץ איז, ברוך זוכר הברית, די קשת איז דאך געווען א ברית פון דעם אייבערשטן צו נח אז ער גייט מער נישט ברענגן קיין מבול, את קשתי נתתי בענן והיתה לאות ברית ביני ובין הארץ, און מילא מאכט מען די ברכה פון ברוך זוכר הברית. במתניתא תנא האט זיך געלערנט א ברייתא רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר אז די נוסח הברכה איז אנדערש מען מאכט א ברכה נאמן בבריתו וקיים במאמרו אמר רב פפא הילכך נימרינהו לתרוייהו זאל מען זאגן ביידע נוסחאות ברוך זוכר הברית ונאמן בבריתו וקיים במאמרו האב איך געזען האב איך געהערט פון ר' פרידמאן האט ער געזאגט אז מען טרעפט אויף צען פלעצער אין שס ווי ר' פפא מאכט אזעלכע פשרות צווישן צווישן א א צווישן אמוראים ער זאגט אזוי ער זאגט אזוי און ער שטעלט עס אן כ'ווייס נישט אלעס גייט ארויף אויף ברכות על כולם פשרות מיט דעם זאגט מען די צען מאל די בר פפא די אלע צען קינדער פון בר פפא ווייל ער איז געווען דער פושר ער איז געווען דער וואס האט מפשר געווען צווישן מחלוקת אמוראים. גייען מיר ווייטער, עס איז געשטאנען אין די משנה על ההרים ועל הגבעות, סאו ביז יעצט האבן מיר געהאט די אלע זאכן וואס מ'זאגט שכוחו וגבורתו מלא עולם, יעצט האמיר די אלע זאכן על ההרים ועל הגבעות און די אלע אנדערע זאכן וואס ווערט אויסגערעכנט אין די משנה וואס אונז מאכן מיר די ברכה פון על הימים על הנהרות על המדברות, וואס מען מאכט די ברכה פון עושה מעשה בראשית, פרעגט אונז די גמרא פארוואס איז די ברכה אזוי מסודר, אטו כל הני דאמרן עד השתא לאו מעשה בראשית נינהו, ווען עס געשענט א בליץ, ווען עס געשענט א דונער, ווען עס געשענט א שטורם, ווען די אלע זאכן איז נישט, האט דער אייבערשטער נישט באשאפן, דאס איז נישט מעשה בראשית, והכתיב שטייט דאך א פסוק ברקים למטר עשה, די אלע זאכן איז טייל פון מעשה בראשית, אמר אביי כרוך ותני, אז מען דארף לערנען די משנה איינס, אז אויף די אלע זאכן וואס איך מאך עושה מעשה בראשית, מאך איך אויך א שכוחו וגבורתו מלא עולם. רבא אמר רבא זאגט אז ס'איז נישט אזוי אזוי ווי אונז האבן געלערנט התם מברך תרתי. די אלע זאכן וואס איך מאך א שכוחו וגבורתו מלא עולם מאך איך ביידע סיי שכוחו וגבורתו מלא עולם סיי עושה מעשה בראשית הכא די אלע זאכן וואס איך רעכן דא אויס א ים א טייך.

סאו זאגט רש"י ווען די וועלט איז באשאפן געווארן אומר מאכט ער די ברכה ברוך עושה בראשית נישט קיין זאך וואס שטייט אין די משנה אז א ריינע הימל דערמאנט אויך מעשה בראשית איז דאס א זאך וואס מען לייגט דא צו זאגט די גמרא אימתי אמר אביי ווען מאך איך די ברכה כי אתא מיטרא כולי ליליא א גאנצע נאכט האט גערעגנט ובצפרא אתא אסתנא איז געקומען א א רוח צפונית ומגליא להו לשמיא אה זעט מען ווי די הימל דעקט זיך אויף. און אלע וואלקענעס פליען אוועק, סתם אז דו שטייסט אויף צופרי און ס'איז דא א שיינע הימל, אקעי, ס'ברענגט נאך נישט ארויס די מורא'דיגע וואונדער פון עושה מעשה בראשית, אלע וואלקענעס ווערן פארטריבן, דעמאלטס מאכט מען די ברכה, פליגא דרפרם בר פפא אמר רב חסדא, דאמר רפרם בר פפא אמר רב חסדא, אז מיום שחרב בית המקדש לא נראית רקיע בטהרתה, האט זיך מער נישט געמאכט א ריינע קריספי הימל אזוי ווי ווען די וועלט איז באשאפן געווארן, די הימל איז שוין נישט די זעלבע, שנאמר שטייט א פסוק. אלביש שמים קדרות ושק אשים כסותם, אז מען זעט א חלק פון די תוכחה פונעם נביא איז אז די הימל איז אלביש שמים קדרות, ער האט וואלקענעס, ס'איז שוין נישט די זעלבע, דער אייבערשטער וועט העלפן, אונז זאלמיר זוכה זיין צו די בית המקדש אז די הימל צוריק זיין שיין, און מארגן קומט אם ירצה השם אביסל א שווערע גמרא, מ'וועט עס איבערלאזן די גמרא פאר מארגן די חשבונות, און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור, בסייעתא דשמיא.